היינטיגע פרק איז זייער א גרויסע פרק, ס'איז באמת עטליסט דריי אנדערע ענינים, און אפשר דארף מען צוטיילן אפילו אסאך מער, אבער דער מסדר הפרקים האט אזוי געמאכט און מיר זענען סטאק מיט דעם פאר יעצט, אבער לאמיר האלטן באופן כללי ווי אונז האלטן, ס'זאגט אונז די ירושה די נחלה פון שבט יהודה, אונז האבן געלערנט אין לעצטע פרק אז דא הייבט מען אן צו זאגן די נחלות פון די אידן אין ארץ כנען, אונז האבן געלערנט נאכדעם די מעשה פון כלב וואס איז געגאנגען אין חברון, מען גייט זען אביסל מער וועגן כלב יעצט, אבער יעצט בלייבט איבער די צוויי זאכן וואס די פסוק טוט דא ביי יעדע נחלה פון יעדע שבט, מ'גייט אדורך גיין יעצט אלע שבטים מער ווייניגער, וואס איז קודם ער זאגט א גבולות אזוי ווי די גבולות הארץ פון פרשת מסעי, ס'הייסט ס'רעכנט אויס פון די פיר זייטן פון יעדע נחלה לויט געוויסע סימנים ווי אזוי ס'פארט די, מ'רופט עס די קו הגבול די ליין פון די גרעניץ ווי ס'פארט, און צווייטנס רעכנט עס אויס א ליסט פון שטעט, זעט זעט אויס א גאנצע צייט אז ס'איז דא א ענין פון די גבול, דאס הייסט ווי גייט כאילו די שטח פון די, נאכדעם איז דא שטעט און מ'גייט זען שפעטער ביי שבט שמעון, נישט אלעמאל גייט די גבול מיט, ס'קען אמאל זיין א שטאט פון איין שבט אין א צווייטע שבט און אזוי ווייטער, דאס הייסט ס'איז דא אזא פאקט א גבול, מ'זאגט איך איך בין שולט דא אין די געגנט, איך ווייס גאנץ ווי עס פון די ליין ביז יענע ליין, און נאכדעם איז דא אזא שטאט, א געבויטע שטאט, איז אויך א ענין צו איך בין שולט, און נישט אלעמאל גייט עס ממש צוזאמען, אבער דאס זענען צוויי זאכן וואס די פסוק רעכנט אויס ביי יעדע שבט. יהודה איז איז די גרעסטע שבט האט די מערסטע שטעט אויסגערעכנט און אפשר די גרעסטע שטח אויכעט וואס ווערט אויסגערעכנט אין ספר יהושע הגם ס'איז נישט קלאר אויב ס'איז טאקע געווען די גרעסטע שבט ס'קען זיין ס'איז פשוט דא מער פרטים פון וויפיל שטעט ס'זענען געווען דאס דארף מען מעיין זיין איך קען נישט מסביר זיין די פרטים פון די גבולים מ'דארף קוקן אין מעפס און ס'איז דא ספיקות אויף יעדע ווארט אבער לאמיר נאר זאגן וויאזוי פארשטיין וויאזוי ס'גייט די פסוק די פסוק זאגט אז גבול ארץ יהודה איז ווייטער הייבט אן פיר זייטן הייבט זיך אן אין דרום פון נעבן ארץ אדום, דאס הייסט אונטער נעבן די ים המלח, נעבן ארץ אדום, פון דארט פארט עס ווייטער ביז ס'קומט אן צו פון מזרח צו מערב ביז ס'קומט אן צו די ים המלח, די גבול מזרח פון שבט יהודה איז די ים המלח, די גבול צפון רעכנט ער ווייטער אויס פארקערט פון די ים, פון עפעס א פלאץ פון די ים הגדול,

און ס'איז געווען איינער עתניאל בן קנז, אינטערעסאנט זעט אויס אז ער איז געווען א קרוב מיט כלב ווייל כלב הייסט א קניזי, אפשר דער קנז איז געווען כלב'ס שטיף טאטע אזוי ווי חזל זאגן, און על כל פנים ער האט עס כובש געווען און טאקע ער האט באקומען עכסה. יעצט נאך א זאך וואס איז געשען, עכסה האט מסית געווען, ס'הייסט איינגערעדט און געזאגט פאר איר נייעם מאן ער זאל בעטן פון איר טאטע נאך מער פון דביר נאר אויכעט א שדה, ס'הייסט נאך א שטח נעבן דעם, און אינטערעסאנט ס'שטייט נישט אז ער האט עס געבעטן נאר זי איז ותצנח מעל החמור איז אראפגעפאלן פון די חמור ווען זי איז געקומען און געזאגט וואס ווילסטו האט זי געזאגט האסט מיר געגעבן ארץ הנגב עס הייסט א טריקענע לאנד נגב הייסט די דרום אין ארץ ישראל הייסט נגב אבער דא רעדט מען פשוט ס'איז געווען טריקן דביר ער זאל געבן אויכעט גולות מים ס'הייסט א שטח וואו ס'איז דא וואסער וואו ס'איז דא צו קען מען קען איינפלאנצן אזוי ווייטער האט איר טאקע געגעבן צוויי פלעצער דאס הייסט איין גולות עליות און גולות תחתיות דאס איז געווען אזוי מער א שדה וואס איז נעבן דביר זעהט אויס אקעי און יעצט רעכנט די תורה פסוק אויס נחלת בני יהודה, די ערים פון מטה יהודה, און די ערים זענען צעטיילט אין פֿערצן אנדערע חלקים, חלק פון זיי שטייט קלאר, שטייט למשל, הנגב מער אין דרום זייט א לאנגע ליסט פון נײַן און צוואַנציק שטעט, נאכדעם איז דא א באנטש פון ליסטס, נאך דרײַצן ליסטס, און ס'שטייט אויף יעדע איינע וויפיל שטעט איז דא אין די ליסט, ס'שטייט אבער נישט אין די תורה פסוק פארוואס, וואס איז די פשט פון די חלקים, מ'קען מאכן סתם א ליסט און סך הכל האב איך געזאגט ס'איז דא הונדרעט און צוועלף שטעט דא, אבער דאס זעט אויס אז דאס זענען געווען אזוי ווי היינט וואלט מען עס גערופן סטעיטס אדער קאונטיס, יעדע באנטש שטעט האט געהאט עפעס א עפעס א מושל אויף דעם אדער עפעס האט עפעס א געווען נענט איינער צו די צווייטע לכאורה ווי ס'זעט אויס דאס הייסט דאס זענען גרופעס פון שטעט מען קען לערנען יעדע גרופע איז אפשר דא א סוד איך ווייס נישט סודות התורה וואס איז דא אין דעם אבער פשוט ס'איז געווען צוטיילט די נחלת יהודה אויף די גרופע צום סוף זעט מען און דאס איז ווייטער א זאך וואס ס'שטייט נישט דא קלאר אבער צום סוף זעט מען איין שטאט למשל א וויכטיגע שטאט פאר די מעשה פון שפעטער פון די גאנצע תנך איז אז ס'איז געווען יושבי ירושלים די יבוסי וואס זיי האבן בני יהודה נישט געקענט מוריש זיין וישב האט געפאסט וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה ביז וועלכע טאג לכאורה ביז ווען מען האט געשריבן ספר יהושע ווייל בזמן דוד המלך האט מען טאקע כובש געווען ירושלים מען האט געקויפט פון די יבוסי מען האט עס כובש געווען פון זיי לפחות ביז דוד המלך איז די יבוסי וואס האט געוואוינט אין ירושלים האט יהודה וואס איז געווען זיין חלק האט עס נישט געקענט כובש זיין.